בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף סמ ח, מ'הייבן אן דף סמ ז, עמוד ב' אונטן ביי די משנה. איז אזוי, אונז האלט מיר יעצט ביי די סדר העבודה, נאכדעם וואס דער כהן גדול האט געשפריצט אין די אלע בלוטן פון די פר און די שעיר אינעם היכל אינעם קדשי קדשים, מ'האט פארשיקט דעם שעיר לעזאזל, איז יעצט זאגט די משנה, בא לו אצל פר ושעיר הנשרפים, דער כהן גדול גייט יעצט צו די פר און די שעיר וואס זייער בלוט האט מען דאך געשפריצט אינעווייניג, איז די דין פון זיי, זיי זענען אנדערש ווי געהעריגע חטאות וואס. ביי נארמאלע חטאת איז דא חלקים פון די פלייש וואס כהנים עסן, דא איז דאס נישט דא, נאר די פר און די שעיר דארף מען פארברענען אינדרויסן פון ירושלים, געוויסע חלקים וועט מען שוין זען די חלבים איז מען מקטיר אויף מזבח, אבער די פלייש פארברענט מען, איז במילא די כהן גדול געגאנגען צו דעם צו די פר און די שעיר, קרען, ער האט זיי אויפגעריסן, והוציא את אימוריהן, און ער האט ארויסגענומען די אימורין דאס די חלבים וואס גייט אויף מזבח, נתנן במגיס, ער האט עס אריינגעלייגט אין א שפעציעלע כלי שרת, והקטירן על גבי המזבח, און ער האט עס מקטיר געווען אויפן מזבח, און די גמרא וועט זיך גראד שטעלן אז לכאורה נישט יעצט האט מען עס מקטיר געווען נאר אסאך שפעטער, עמיר זעהן די גמרא, זאגט על כל פנים די משנה ווייטער נאכדעם וואס מען האט ארויסגענומען די אימורין, קלען במקלעות, האט מען גענומען די פר און די שעיר צוזאמען און עס צוזאם געוועבט און צוזאם געבינדן איינע מיט די אנדערע, ווי רש י זאגט מען האט עס ארויף געלייגט אויף צוויי שטעקענעס, און פיר מענשטן האבן געטראגן די פר און די שעיר ארויס פון ירושלים אויף צו פארברענען, והוציאן לבית השריפה, און אזוי האט מען עס ארויסגעטראגן פון ירושלים, זאגט יעצט די משנה, ומאימתי מטמאין בגדים, אזוי ווי מ'האט געזען ביים שעיר לעזאזל שטייט אין די תורה אז די מענטש וואס טראגט די שעיר לעזאזל צו עזאזל איז ער ווערט טמא זיינע בגדים ווערן טמא, דא אויך שטייט אויך אין די תורה והשורף אותם יכבס בגדיו ורחץ בשרו במים ואחר כן יבא אל המחנה, אז ס'איז אויך דא דא א טומאת בגדים, פון ווען איז עס מטמא בגדים? ברענגט די משנה אויך צוויי דעות, תנא קמא זאגט משיצאו חוץ לחומת העזרה, פון ווען מ'גייט ארויס פון די עזרה איז שוין דעמאלטס מטמא בגדים, ר' שמעון אומר ר' שמעון קריגט זיך, און ער זאגט משיצית האור ברובן, פון ווען די פייער כאפט זיך אן אין רוב פון די אייברים, דעמאלטס איז עס מטמא בגדים. זאגט די הייליגע גמרא, מען האט דאך געזען די משנה, וואס אין די משנה איז לכאורה משמע, אז דא גראד נאכן ארויסנעמען די אימורין, האט מען עס מקטיר געווען אויפן מזבח, פרעגט די גמרא והקטירן סלקא דעתך, איז דען אזוי? מען וועט דאך שוין זען און מען וועט זען די המשך המשניות, אז די הקטרת האימורין, פון דער פר און דער שעיר איז געווען אסאך שפעטער, יעצט איז נאך דער כהן גדול געגאנגען בגדי לבן, ער האט זיך אינמיטן נאך איבערגעטון בגדי זהב, צו מקטיר זיין אילו ואיל העם, צוריק אנגעטון בגדי לבן ארויסצוטראגן די כלים פון קדשי קדשים, צוריק אנגעטון בגדי זהב, און נאר דעמאלטס האט ער מקטיר געווען די אימורין פון דער פר און דער שעיר. און וואס עפעס שטייט דא אז מען האט עס מקטיר געווען יעצט? זאגט טאקע די גמרא, אלא אימא להקטירן על גבי מזבח, וואס טייטש מען דארף גורס זיין די משנה אז נתנן במגיס, מען האט עס אריינגעלייגט אין א כלי שרת להקטירן על גבי המזבח אז מען זאל עס באלד שפעטער קענען מקטיר זיין, זאגט די גמרא ווייטער מען האט געזען אין די משנה קלען במקלעות אז מען האט עס צוזאמגעוועבט אמר רבי יוחנן כמין קליעה, אזא מין וועבעניש, מען האט זיי צוזאמגעבינדן איינער מיטן צווייטן, זאגט יעצט די גמרא, תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, לא היה מנתחן ניתוח בשר עולה, אלא עור על גבי בשר, ס'טייטש די פר און די שעיר האט מען נישט מנתח געווען מען האט עס נישט געשניטן, אזוי ווי מען האט געשניטן די עולה, נאר דא האט מען געלאזט די הויט אויף די פלייש, וואס פשט? ווייל ביי א עולה איז קודם שינדט מען די הויט, נאכדעם צושניידט מען עס אויף שטיקער און אזוי פארברענט מען עס אויף מזבח, דא ביי די פר און די שעיר, דא איז געווען אנדערש, דא האט מען געלאזט די הויט אויף דעם, און אזוי האט מען עס מנתח געווען אזוי האט מען עס פארברענט, פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון ווי ווייסט מען דאס? דתניא, נאר מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי אומר, רבי זאגט, נאמר כאן, שטייט דא ביי די פר און די שעיר פון יום כיפור, זאגט די פסוק, עור ובשר ופרש, ווערט דערמאנט די דריי זאכן, סיי עור, דאס די הויט, סיי בשר די פלייש, סיי פרש, דאס די שמוץ וואס ליגט אין די געדערים פון די בהמה, אזוי ווי שטייט אין פסוק ביי די פר און די שעיר, ושרפו באש את עורותם ואת בשרם ואת פרשם, די אלע דריי זאכן ווערן דערמאנט, ונאמר להלן, און שטייט ביי די פר כהן המשיח, וואס דאס איז אויך פון די חטאות פנימיות, שטייט אויך עור ובשר ופרש ווערט אויך דערמאנט אין די פסוק די דריי זאכן און במילא מה להלן על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט אזוי ווי דארט ביים פר כהן משיח שניידט מען עס אויף אבער מען איז נישט מפשט די הויט פריעד אף כאן אזוי אויך דא ביי די פר און די שעיר פון יום כיפור איז אויך על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט שניידט מען עס אויף אבער מען איז דאס נישט מפשט פריעד זאגט טאקע די גמרא והתם מנלן דארט אליין ביים פר כהן משיח פון ווי ווייסטו טאקע אז מען שינדט נישט קודם די הויט? ענטפערט די גמרא דתניא, מען לערנט עס אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אויף דעם וואס די פסוק זאגט וקרבו ופרשו והוציא, די פסוק זאגט ביי די פר כהן משיח ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל כרעיו וקרבו ופרשו והוציא זאל מען ארויס טראגן מחוץ למחנה, אויך יענע די פר כהן משיח האט מען אויך ארויס געטראגן אינדרויסן צו פארברענען, מלמד, לערנט מען ארויס פון דא, שמוציאו שלם, אז מען צושניידט עס נישט פאר מען טראגט עס ארויס, ס'טייטש נישט מען נעמט די פר כהן משיח מען צושניידט עס אויף שטיקער אין די עזרה און אזוי טראגט מען ארויס די אלע חלקים אינדרויסן פון ירושלים, ניין, שטייט וקרבו ופרשו והוציא ס'טייטש גאנצערהייט מיט די קרביים און די פרש איין הוצאה געווען, מ'האט עס ארויסגעטראגן גאנצערהייט אינדרויסן פון ירושלים, יכול אויב אזוי וואלט איך געמיינט ישרפנו שלם אז מ'פארברענט עס אויך גאנצערהייט, זאגט די ברייתא ניין, נאמר כאן ראשו וכרעיו, דא ביים פר כהן משיח שטייט ראשו וכרעיו, ונאמר להלן ראש וכרעים, און ביי די עולה ביים קרבן עולה שטייט אויך ראש און כרעים, ווערט ביידע דערמאנט, און במילא מה להלן, אזוי ווי ביים עולה איז על ידי ניתוח דארף מען עס אויפשניידן, אזוי ווי שטייט והפשיט את העולה ונתח אותה לנתחיה, אף כאן די זעלבע זאך ביים פר כהן משיח, איז אויך על ידי ניתוח דארף מען עס אויפשניידן, אי אויב אזוי מה להלן על ידי הפשט, אף כאן על ידי הפשט, אפשר אזוי ווי ביים עולה שינדט מען די הויט, איז דא אויך שינדט מען קודם די הויט, תלמוד לומר, וקרבו ופרשו, פאר דעם שטייט וקרבו ופרשו, וואס פון דא לערנט מען ארויס אז מען שינדט נישט די הויט ביים פר כהן משיח. פרעגט די גמרא מאי תלמודא, ווי אזוי לערנט מען עס ארויס, וואו שטייט וקרבו ופרשו אז מען שינדט נישט קיין הויט? אמר רב פפא ענטפערט רב פפא, כשם שפרשו בקרבו, כך בשרו בעורו, ס'טייטש אזוי, שטייט אין פסוק ואת עור הפר ואת כל בשרו, און די פסוק איז ממשיך דארט וקרבו ופרשו, מילא די תורה איז מקיש די צוויי זאכן, אזוי ווי די פרש, די שמוץ וואס ליגט אין די געדערים איז אין די קרבו, ס'איז אין די געדערעם, מ'נעמט נישט ארויס, ס'פאסט נישט ארויסצונעמען ס'דאך א שטינקענדע זאך, און די זעלבע זאך, די בשר איז אויך אין די עור, מ'נעמט עס נישט ארויס, איז פון דא זעהן מיר אז ווען מ'האט עס ארויסגעטראגן, האט מען עס ארויסגעטראגן אין די עור, מ'האט נישט קודם געשינדט די הויט נאכדעם ארויסגעטראגן, נאר ס'איז געווען אין די עור, דאס איז לגבי דעם ארויסטראגן, אבער שטייט ווייטער אין פסוק, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה ושרף אותו, איז משמע אז גראד נאכן ארויסטראגן האט מען עס גראד פארברענט, און אויך אינצווישן האט מען נישט געשינדט די הויט, ווייל אוודאי מ'האט עס געשניטן, מען האט עס צושניטן אויף שטיקלעך אזוי ווי מען האט פריער געזען מען נעמט עס ארויס פון עולה, אבער געשינדט די הויט האט מען עס נישט, און ממילא האמיר א לימוד אז ביים פר כהן משיח האט מען נישט געשינדט די הויט, און אז מען זעט דארט אז מען האט נישט געשינדט די הויט, האט די גמרא אויך ארויס געלערנט דא, ביים פר און די שעיר האט מען אויך נישט געשינדט די הויט, ווייל ביי ביידע שטייט עור און בשר און פרש קען מען ארויס לערנען איינער פון צווייטן. זאגט די גמרא ווייטער, מען האמיר געזען אין די משנה, מאימתי מטמאים בגדים, תנא קמא האט געזאגט משיצאו חוץ לחומת העזרה, רבי שמעון האט געזאגט משיצית האור ברובן, זאגט יעצט די גמרא, תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, ביי די פר און די שעיר פון יום כיפור, יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו, איז לכאורה משמע אז מ'דארף עס ארויסטראגן פון איין מחנה, ווייל בעצם די בית המקדש און ירושלים איז צוטיילט אויף דריי מחנות, בית המקדש איז איין מחנה, די צווייטע מחנה איז הר הבית, און די דריטע מחנה איז ירושלים, אזוי ווי ביי משכן איז אויך געווען דריי מחנות מחנה שכינה, מחנה לוויה און מחנה ישראל, ממילא דא איז משמע אז מ'טראגט עס נאר ארויס פון איין מחנה, וואס טייטש מ'טראגט עס ארויס פון בית המקדש, און מען פארברענט עס אויפן הר הבית, אבער אויף דעם פרעגט די ברייתא להלן, וואס טייטש ביים פר כהן משיח, ביים פר העלם דבר של ציבור, ביי די חטאות פנימיות, אתה נותן להם שלש מחנות, דארט שטייט קלאר, מען וועט באלד זען פון ווי מען נעמט עס ארויס, אז מען דארף עס פארברענען אינדרויסן פון אלע דריי מחנות אינדרויסן פון ירושלים, וכאן אתה נותן להם מחנה אחת, דא דארף מען עס פארברענען נאר אינדרויסן פון איין מחנה וואס טייטש אויפן הר הבית, ס'דאך נישט יתכן, ווי רשי ברענגט, אז מען לערנט אסאך פלעצער ארויס איינס פון צווייטן, די פר און די שעיר פון יום כיפור, פון די אנדערע חטאות פנימיות, איז אוודאי איז געזאגט געווארן דא אויך די דין אז מען דארף עס פארברענען אינדרויסן פון אלע דריי מחנות אינדרויסן פון ירושלים, אויב אזוי, אם כן, למה נאמר מחוץ למחנה? און פארוואס טאקע שטייט דא מחוץ למחנה מען דארף דאך עס נישט האבן מען קען דאך עס ארויסלערנען פון די אנדערע חטאות פנימיות, זאגט די ברייתא, לומר לך, כיוון שיצא חוץ למחנה אחת, מטמאים בגדים, די מחוץ למחנה קומט אונז לאזן הערן אז ברגע וואס מען גייט ארויס פון די ערשטע מחנה וואס טייטש פון די עזרה איז עס גראד מטמא בגדים, און דאס איז טאקע די שיטה פון די תנא קמא אין אונזער משנה, זאגט יעצט די גמרא, והתם מנלן, פון ווי ווייסט מען אז ביים פר כהן משיח, און ביים פר העלם דבר של ציבור, איז דא טאקע א דין אז מען דארף ארויסגיין פון אלע דריי מחנות מען דארף ארויסגיין פון ירושלים, ענטפערט די גמרא דתניא, אזוי מען האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ביי די פר כהן משיח, והוציא את כל הפר, אז מען זאל ארויסטראגן דעם פר, איז די ברייתא מפרש, חוץ לשלש מחנות, מען דארף עס אינגאנצן ארויסטראגן פון ירושלים, איי אתה אומר חוץ לשלש מחנות, או אינו אלא חוץ למחנה אחת, אפשר נאר אינדרויסן פון די עזרה, נאר וואס דען, כשהוא אומר בפר העדה, ביים פר העלם דבר של ציבור שטייט נאכאמאל, אל מחוץ למחנה, שאין תלמוד לומר, פארוואס דארף עס שטיין אין פסוק, שהרי כבר נאמר, שטייט דאך שוין ושרף אותו, כאשר שרף את הפר הראשון, אז מ'דארף פארברענען די פר העלם דבר של ציבור, די זעלבע פלאץ ווי מ'פארברענט די פר כהן משיח, און פארוואס שטייט דא נאכאמאל אל מחוץ למחנה, נאר וואס דען ומה תלמוד לומר מחוץ למחנה, ליתן לו מחנה שניה, ס'איז מוסיף נאך א מחנה, נישט נאר אינדרויסן פון די ערשטע מחנה אינדרויסן פון עזרה, נאר אויך אינדרויסן פון הר הבית, וכשהוא אומר, אבער שטייט שפעטער נאכאמאל, מחוץ למחנה בדשן, ביי הוצאת הדשן וואס מ'האט גענומען די אש פון די מזבח, האט מען אויך ארויסגעטראגן אינדרויסן פון ירושלים, דארט שטייט אויך מחוץ למחנה, שאין תלמוד לומר, דארט דארף אויך נישט שטיין פארוואס? שהרי כבר נאמר, ווייל דער פסוק זאגט שוין, ביי די פרים הנשרפים ביי די פר כהן משיח זאגט דער פסוק, על שפך הדשן, אז מען פארברענט עס די זעלבע פלאץ ווי מען טראגט ארויס די דשן, איז ווייסט מען שוין אז די דשן טראגט מען ארויס אינדרויסן, און פארוואס שטייט דא נאכאמאל מחוץ למחנה, תן לו מחנה שלישית, פון דא לערנט מען ארויס אז אלע פרים הנשרפים אלע חטאות פנימיות פארברענט מען אינדרויסן פון אלע דריי מחנות, און ווייטער אזוי מען האט פריערט געלערנט, אז אויב אזוי קומט אויס אז דאס וואס שטייט מחוץ למחנה ביי די פר און די שעיר פון יום כיפור, קומט אונז טאקע לאזן הערן אז ברגע וואס מען גייט ארויס פון די ערשטע מחנה פון די עזרה, איז עס גראד מטמא בגדים. זאגט אונז די גמרא ור' שמעון, און ר' שמעון פון אונזער משנה, וואס ער קריגט זיך, און ער זאגט אז ס'איז נישט מטמא בגדים גראד ווען מען גייט ארויס פון מחנה, נאר ווען איז עס מטמא בגדים? ווען רוב איז פארברענט, קומט אויס אז די מחוץ למחנה וואס שטייט ביים פר ושעיר איז איבעריג, ור' שמעון האי מחוץ למחנה, מאי עביד ליה, וואס טוט ער מיט די מחוץ למחנה? ענטפערט די גמרא, מיבעי ליה לכדתניא, ער דארף עס פאר א צווייטע דרשה, אזוי ווי שטייט אין א ברייתא, ר' אליעזר אומר, נאמר כאן, שטייט ביים פר און די שעיר מחוץ למחנה, ונאמר להלן, ביי פרה אדומה, שטייט אויך מחוץ למחנה, מה כאן, חוץ לשלש מחנות, אף להלן, חוץ לשלש מחנות, און די זעלבע זאך פארקערט לערנט מען מה להלן במזרחה של ירושלים, אזוי ווי די פרה אדומה דארף מען פארברענען די מזרח זייט פון ירושלים, פארוואס? ווייל די תורה זאגט ביים פרה אדומה אז מען דארף שפריצן פון די בלוט קעגן די היכל, קעגן די פתח אוהל מועד, וואס די איינציגסטע וועג וואס מ'קען דאס טון, איז טאמער מ'פארברענט עס אויפן מזרח זייט פון ירושלים, איז אף כאן, דא אויך, די פר און די שעיר פארברענט מען דרויסן פון ירושלים אבער וועלכע זייט? במזרחה של ירושלים, זעהן מיר שוין וואס ר' שמעון טוט מיט די מחוץ למחנה, זאגט אונז די גמרא ורבנן, און די חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' שמעון, און זיי נוצן די מחוץ למחנה צו קומען לאזן הערן אז ס'איז מטמא בגדים גראד ווען מ'גייט ארויס פון די עזרה, אויב אזוי קומט אויס זיי האבן נישט קיין לימוד אז מ'פארברענט עס אויפן מזרח זייט פון ירושלים, היכא שריף ליה, וועלכע זייט טאקע פארברענט מען עס? ענטפערט די גמרא כדתניא, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט היכן נשרפין, ווי טאקע האט מען פארברענט די אלע פרים הנשרפין די אלע חטאות פנימיות? לצפונה של ירושלים וחוץ לשלש מחנות, אויפן צפון זייט פון ירושלים, פארוואס? ווייל די ברייתא האלט ווי רש"י רעדט אויס אז ס'איז א חטאת, די אלע חטאות, נארמאלע חטאות טוט מען דאך די עבודה אויפן צפון זייט פון מזבח, איז אויך פארברענט מען עס אויפן צפון זייט פון ירושלים, ר' יוסי אומר, ר' יוסי לייגט דא צו, וואס פשטות קריגט זיך נישט ר' יוסי אויף די תנא קמא אויף די נקודה צו מען פארברענט עס אויף צפון צו נישט, נאר וואס דען זאגט ר' יוסי אבית הדשן נשרפין, אז די אלע חטאות הפנימיות האט מען פארברענט אזוי ווי שטייט אין פסוק על שפך הדשן, אויף די זעלבע פלאץ ווי מען האט ארויסגעטראגן דעם דשן אזוי ווי מען האט פריערט געזען, און ממילא דארט טאקע דארף מען פארברענען די חטאות פנימיות, איז משמע פון דעם פון די דרשה פון ר' יוסי אז מען מעג נאר פארברענען די חטאות פנימיות נאכדעם וואס ס'איז דא דארט דשן, מען קען נישט סתם אזוי פארברענען אויף א ליידיגע פלאץ, זאגט די גמרא, אמר רבא מאן תנא דפליג עליה דרבי יוסי, ווער איז דאס טאקע דער תנא וואס קריגט זיך אויף רבי יוסי, און האלט אז מען דארף נישט האבן דארט קיין דשן כדי צו פארברענען די חטאות פנימיות, רבי אליעזר בן יעקב היא, דאס איז רבי אליעזר בן יעקב, און ער ברענגט א ראיה דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די שטייט די ברייתא זאגט שטייט אין פסוק על שפך הדשן ישרף, שיהא לשם דשן, די תנא קמא זאגט פונקט ווי רבי יוסי, אז ס'דארף דארט זיין אש, וואס טייטש די אש פון די מזבח די פלאץ ווי מען מאכט הוצאת הדשן דאס דארף קודם דארט זיין און נאר נאכדעם קען מען דארט פארברענען די חטאות פנימיות רבי אליעזר בן יעקב אומר רבי אליעזר בן יעקב קריגט זיך איז משמע און ער זאגט שיהא מקומו משופך על שפך הדשן קומט דאך סך הכל זאגן אז מען דארף עס פארברענען אויף א שיפע פלאץ אויף א פלאץ וואס גליטשט זיך דאס טייטש שפך א פלאץ וואס ס'גיסט זיך אבער נישט פשט ס'דארף ממש דארט זיין דשן אזוי לכאורה משמע, מילא זאגט רבא אז ר' אליעזר בן יעקב איז דער וואס קריגט זיך אויף ר' יוסי, און ער האלט נישט אז ס'דארף ממש זיין דארט דשן פונעם מזבח, אמר ליה אביי, זאגט אביי וואס עפעס פון דא נישט קיין ראיה, ודילמא במקומו משופך הוא דפליגי, וואס טייטש קען זיין ר' אליעזר בן יעקב קריגט זיך נאר און ער האלט ס'דארף זיין אויף א שיפע פלאץ, תנא קמא זאגט ס'דארף נישט זיין אויף א שיפע פלאץ, אבער קען אוודאי זיין ר' אליעזר בן יעקב איז מודה צו די תנא קמא, און די זעלבע זאך צו ר' יוסי וואס ר' יוסי איז די תנא קמא, אז ס'מוז דארט זיין דשן פון פריערט. און מילא פון דא איז נישט קיין ראיה. זאגט די גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, והשורף אותם יכבס בגדיו, איז דרש'ט מען השורף מטמא בגדים, ולא המצית את האור, נישט דער וואס צינדט אן די פייער, ולא המסדר את המערכה, נישט דער וואס גרייט צו די מערכה און פאר וואס מען צינדט אן די פייער, ואיזהו השורף, ווער איז דאס דער שורף וואס זיינע בגדים ווערן טמא, זה המסייע בשעת שריפה, דאס איז דער וואס העלפט צו בשעת וואס עס ברענט, איז משמע פון דעם אז נאר נאכדעם וואס ברענט שוין א פייער פון די רוב מפרשים איז משמע אז. פאר די פייער ברענט איז סיי דער וואס לייגט ארויף די פלייש סיי דער וואס גרייט צו די מערכה סיי דער וואס צינדט אן די אלע מענטשן ווערן נישט זייער בגדים טמא נאר דער וואס ממש פארעט זיך נאכדעם וואס די פלייש ליגט שוין דארט ער דרייט איבער די פלייש ער דרייט איבער די העלצער ער העלפט צו צום פייער זיינע בגדים ווערן טמא און רש"י זאגט טאקע דאס איז ר' שמעון פון אונזער משנה וואס ער האלט אז נאכדעם וואס רוב בהמה ברענט שוין דעמאלטס ווערט טאקע דער מענטש וואס האט געהאלפן דארט אונטערגעהאלפן די פייער ווערן זיינע בגדים טמא זאגט די ברייתא יכול אף משנעשו אפר מטמאין בגדים, אפשר דער וואס פארעט זיך דא נאכדעם וואס עס איז שוין פארברענט נאכדעם וואס עס איז שוין אש ווערט אויך זיינע בגדים טמא, תלמוד לומר, שטייט אין פסוק אותם, דרש'ט מען אותם מטמאין בגדים, ולא משנעשו אפר מטמאין בגדים, עס דארף זיין פלייש, עס דארף דא זיין א פאר, עס דארף עפעס זיין דא, נאכדעם וואס עס איז שוין פארברענט נאכדעם וואס עס איז שוין אש איז עס שוין נישט מטמא בגדים, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר ער קריגט זיך און ער זאגט הפר מטמא ניתך הבשר אינו מטמא בגדים ברגע וואס די פלייש שוין צעגאנגען איז עס מער נישט מטמא בגדים פרעגט די גמרא מאי בינייהו וואס איז א חילוק פון די צוויי שיטות ענטפערט די גמרא איכא בינייהו דשויה חרוכא טאמער עס איז שוין שווארץ געווארן די פלייש וואס לויט די תנא קמא ווי לאנג עס איז נישט אש אינגאנצן איז עס מטמא בגדים אבער לויט רבי אלעזר ברבי שמעון איז אפילו אז ס'איז שווארץ געווארן ס'איז שוין צעגאנגען די פלייש איז עס שוין מער אויך נישט מטמא בגדים ס'הייסט מער נישט אותם ס'הייסט מער נישט קיין פלייש און ממילא איז מער נישט מטמא בגדים זאגט די הייליגע משנה ווייטער אמרו לו לכהן גדול הגיע שעיר למדבר מ'האט געזאגט פארן כהן גדול אז די שעיר לעזאזל איז אנגעקומען אין מדבר ס'טייטש מ'קען ממשיך זיין די עבודה און ווי רש"י זאגט דא מ'לערנט ארויס פון פסוק שטייט אין פסוק ושלח את השעיר המדבר און נאכדעם שטייט ויצא ועשה את עולתו אז מ'קען נאר ממשיך זיין די עבודה נאכדעם וואס ס'איז אנגעקומען און ממילא האט מען געזאגט פארן כהן גדול ס'איז אנגעקומען קען ממשיך זיין, ומנין היו יודעין שהגיע שעיר למדבר, פון ווי האט מען דאס געוואוסט, זאגט די משנה, דירכאות היו עושין, ס'איז געווען אזעלכע הויעכע פלעצער ווי מענטשען זענען געשטאנען אזעלכע, מען האט געבויט אזעלכע הויעכע פון האלץ, אזא הויעכע פלאץ ווי מען האט געקענט שטיין אויף דעם, פון די בארג וואס פון דארט האט מען אראפגעווארפן די שעיר לעזאזל ביז ירושלים, ומניפין בסודרין, און זיי האבן געוויזן מיט אזעלכע שמאטעס איינער צום צווייטן צום דריטן זענען געשטאנען הויעך האט איינער געקענט זען דעם צווייטן, ביז ס'איז אנגעקומען צו ירושלים, אזוי האט מען געוויסט אין ירושלים אז מ'האט שוין אראפגעשטופט דעם שעיר פון עזאזל, ויודעין שהגיע שעיר למדבר, אזוי האט מען געוויסט אז ס'איז אנגעקומען צום בארג און מ'קען ממשיך זיין די עבודה. אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט, רבי יהודה קריגט זיך, און ער זאגט והלא סימן גדול היה להם, זיי האבן נישט געדארפט בויען די הויכע פלעצער, ווייל מ'האט געוויסט ס'געווען א אנדערע סימן, מירושלים ועד בית חדודו, ווייל פון ירושלים ביז בית חדודו, וואס בית חדודו דאס איז אנפאנג פון די מדבר, וואס דאס איז שלושה מילין, ס'איז דריי מיל אוועק פון ירושלים, הולכין מיל, קומט אויס די יקירי ירושלים וואס מ'האט געזען זיי האבן באגלייט דער מענטש וואס האט געטראגן דעם שעיר לעזאזל האבן זיי ארויסבאגלייט פון ירושלים א מיל, און זיי זענען געגאנגען מיט אים א מיל, וחוזרין מיל, שפעטער זענען זיי צוריקגעקומען א מיל, ושוהין כדי מיל, און נאכדעם האבן זיי געווארט ווי לאנג ס'האט געדויערט צו גיין א מיל, און ווי דער רש"ש איז מסביר זענען ארומגעגאנגען זיי האבן ארומגערינגלט די גאנצע הר הבית וואס דאס איז א מיל, אזוי האט מען געוואוסט אז ס'איז אריבער די צייט פון דריי מיל, טייטש, פון ווען די יקירי ירושלים האבן ארויסבאגלייט די מענטש דער שליח ביז זיי זענען צוריקגעקומען, איז אריבער די צייט וואס ס'האט געדויערט צו גיין דרײַ מיל, איז פשט ביז דעמאלטס איז זיכער אז דער שליח מיט דער שעיר לעזאזל זענען שוין אנגעקומען צו בית חדודו, וואס דאס איז דרײַ מיל אוועק פון ירושלים, ויודעין שהגיע שעיר למדבר, האט מען שוין געוואוסט אז דער שעיר איז אנגעקומען אין מדבר, און וואס פשט פון דעם? איז מ'עט זעהן אין די גמרא אז רבי יהודה קריגט זיך דא אויפן תנא קמא, דער תנא קמא האט געהאלטן אז מניפים בסודרים מ'האט געמאכט אזעלכע דירכאות, פארוואס ווייל מען האט געדארפט וויסן ווען די שעיר איז אנגעקומען ממש צום בארג ממש צו עזאזל, רבי יהודה קריגט זיך אויף דעם, רבי יהודה האלט אז ברגע וואס די שעיר לעזאזל קומט שוין אן אין מדבר, נאך איידער ער קומט אן צום בארג, האט מען שוין יוצא געווען בעצם די מצוה, און ממילא קען מען ממשיך זיין די עבודה, ווייל שטייט אין פסוק ושלח את השעיר במדבר, ממילא ברגע וואס ס'איז אין מדבר קען מען ממשיך זיין, און פאר דעם זאגט רבי יהודה אז מען האט סך הכל געדארפט ווארטן ביז דער שליח איז אנגעקומען צו בית חדודו, וואס בית חדודו איז אנפאנג פונעם מדבר וואס דאס איז דריי מייל אוועק, האט מען געווארט די קורצע תקופה און גראד נאכדעם האט מען ממשיך געווען די עבודה, רבי ישמעאל אומר, רבי ישמעאל זאגט והלא סימן אחר היה להם, זיי האבן געהאט אינגאנצן א אנדערע סימן, לשון של זהורית היה קשור על פתחו של היכל, וכשהגיע שעיר למדבר היה הלשון מלבין, די רויטע פאדעם איז ווייס געווארן און די פאדעם איז געווען אינעם היכל, און ממילא האט מען געוואוסט, שנאמר שטייט אין פסוק אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, ברגע וואס איז ווייס געווארן האט מען געוואוסט אז מען האט שוין אראפגעשטופט דעם שעיר אז מען קען ממשיך זיין די עבודה, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז די סיבה וואס די תנא קמא רבי יהודה האבן נישט אזוי געלערנט, איז ווייל זיי האבן געהאלטן אזוי ווי מ'האט פריערט געזען די פריערדיגע משנה אז דער לשון של זהורית איז נישט געווען אינעם היכל נאר אין שפעטערדיגע צייטן האט מען עס צוגעבינדן ממש צום שעיר און אויפן בארג און ממילא איז דאס נישט געווען קיין סימן זאגט די הייליגע גמרא אמר אביי האט אביי געזאגט שמע מינה בית חדודו במדבר קיימא זעהן מיר פון די ווערטער פון רבי יהודה אז בית חדודו דאס איז אנפאנג פון די מדבר וקא משמע לן און די משנה קומט אונז לאזן הערן דקסבר רבי יהודה כיוון שהגיע שעיר למדבר נעשית מצוותו אז רבי יהודה האלט טאקע אז ברגע וואס די שעיר קומט אן אין מדבר נאך פאר עס קומט אן צום בארג האט מען שוין געענדיגט די מצוה און מען קען שוין ממשיך זיין מיט די עבודה הדרן עלך שני שעירי, הדרן עלך שני שעירי, הדרן עלך שני שעירי. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, בא לו כהן גדול לקרות, וואס טייטש מ'האט מודיע געווען פארן כהן גדול וועגן דעם שעיר לעזאזל אז מ'האט געענדיגט מיטן שעיר לעזאזל צו ס'איז אנגעקומען אין מדבר צו מ'האט עס אראפגעשטופט פון בארג, יעצט גייט די כהן גדול ליינען די תורה, ער גייט צום עזרת נשים, דארט גייט מען ליינען די תורה, רש"י זאגט מ'לערנט עס ארויס פון מילואים, ביי די מילואים שטייט קלאר אז מ'האט געדארפט ליינען די פרשת המילואים, איז דא אויך יום כיפור האט מען געדארפט ליינען די פרשה וואס איז נוגע צו יום כיפור, איז אזוי זאגט די משנה, אם רצה לקרות בבגדי בוץ קורא, טאמער ער האט געוואלט ליינען מיט די בגדי לבן וואס ער איז געווען אנגעטון יעצט מיט בגדי לבן, קען ער אזוי ליינען, ואם לאו, טאמער ער וויל נישט, קורא באיצטלית לבן משלו, קען ער זיך אנטון אייגענע בגדים ער האט געהאט אזעלכע ווייסע בגדים אייגענע בגדים וואס ער האט דאס אויך געקענט אנטון, זאגט די משנה, חזן הכנסת, די שמש פון די בית מדרש נוטל ספר תורה, נעמט דעם ספר תורה, ס'איז געווען א ספר תורה אין א בית מדרש אויפן הר הבית, האט ער גענומען פון דארט די תורה, ונותנו לראש הכנסת, די שמש געבט עס פארן גבאי'ן, די גבאי דער וואס טיילט די עליות, אזוי ווי אין די היינטיגע צייטן דא א גבאי, איז די שמש האט עס געבן פארן גבאי'ן, וראש הכנסת נותנו לסגן, דער גבאי פון די בית מדרש האט עס געבן פארן סגן כהן גדול, והסגן נותנו לכהן גדול, און די סגן געבט עס איבער פארן כהן גדול, וכהן גדול עומד, און די כהן גדול שטעלט זיך אויף, ווען די ספר תורה קומט אן אהין, ווייל אלס כבוד התורה ומקבל און ער נעמט די תורה וקורא און ער ליינט די פרשה אחרי מות וואס דארט שטייט די סדר עבודה פון יום כיפור ואך בעשור דאס איז אין פרשת אמור וואס דארט שטייט די אלע מלאכות וואס מ'טאר נישט טון יום כיפור און די תענית וואס מ'דארף זיך פייניגן יום כיפור וגולל ספר תורה און ער פארמאכט די תורה ומניחה בחיקו און ער האלט עס אזוי אונטער זיין ארעם ואומר און ער זאגט יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן אז ס'שטייט דא בעצם מער ווייל מ'העט שוין זעהן אז ס'דא נאך א פרשה וואס ער ליינט בעל פה, און במילא האט ער באווארנט דעם ציבור אז דאס וואס ער ליינט עס בעל פה, נישט ווייל ס'שטייט נישט אין די תורה, ס'שטייט אין די תורה אבער פון דעסטוועגן ליינט ער עס בעל פה אזוי ווי מ'העט זעהן אין די גמרא, און ער ליינט ובעשור שבחומש הפקודים, וואס טייטש פרשת ובעשור וואס שטייט אין פרשת פנחס, דארט שטייט די קרבנות מוסף פון יום כיפור, וואס פרשת פנחס איז אין חומש הפקודים, דאס איז ספר במדבר, ווי רש"י זאגט ס'הייסט חומש הפקודים ווייל די ספר במדבר הייבט זיך אן מיט דעם וואס מ'ציילט כלל ישראל, על כל פנים אין די פרשה, קורא על פה, ליינט ער בעל פה, מ'עט זען די גמרא די טעם דערפון, זאגט יעצט די משנה, ומברך עליה שמונה ברכות, נאכדעם וואס ער ענדיגט ליינען, מאכט ער אכט ברכות, די ערשטע ברכה וואס ער מאכט איז על התורה, ער מאכט א ברכה אזוי ווי ווען מען ענדיגט ליינען די תורה וואס אונז מאכט מען אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, נאכדעם מאכט ער א ברכה ועל העבודה, ווי רש"י זאגט די נוסח הברכה, רצה בעמך ישראל ותרצה עבודה בדביר ביתך, און ער פירט אויס שאותך לבדך ביראה נעבוד, נאכדעם מאכט ער א ברכה ועל ההודאה, דאס איז מודים אנחנו לך ביז הטוב שמך ולך נאה להודות, רש"י זאגט די סיבה וואס מען מאכט על ההודאה איז ווייל שטייט אין פסוק זובח תודה יכבדנני וואס דארט שטייט קודם זובח נאכדעם תודה, קודם מאכט מען על העבודה אזוי ווי מען האט געזען, נאכדעם זאגט מען על ההודאה די תודה, מען דאנקט די באשעפער, נאכדעם מאכט ער ועל מחילת העון, די ברכה וואס מען זאגט די נוסח וואס מען זאגט ביים דאווענען אין יום כיפור, מחול לעוונותינו ביום הכפורים הזה, מען פירט אויס מלך מוחל וסולח לעוונותינו, נאכדעם מאכט ער א ברכה ועל המקדש בפני עצמו, א ספעציעלע תפילה אויפן בית המקדש, ווי רש"י זאגט ער פירט אויס הבוחר במקדש, נאכדעם מאכט א ברכה ועל ישראל בפני עצמן, א שפעציעלע תפילה אויף כלל ישראל, וואס ער פירט אויס די ברכה הבוחר בעמו ישראל, נאכדעם ועל ירושלים בפני עצמה, א שפעציעלע ברכה אויף ירושלים, ועל הכהנים בפני עצמן, א שפעציעלע ברכה אויף די כהנים שבחר בזרעו של אהרן, ועל שאר התפילה, שפעטער זאגט ער א ברכה וואס דאס איז כולל אלע אנדערע ענינים וואס מען דאווענט אויף דעם, וואס מען וועט זען די גמרא די נוסח, רינה תחינה בקשה מלפניך על עמך ישראל שצריכין להושע, א פערזענליכע ישועה פאר יעדער אין כלל ישראל וואס דארף א ישועה, און די משנה פירט אויס, הרואה כהן גדול כשהוא קורא, דער וואס שטייט דארט אין עזרת נשים און זעהט ווי די כהן גדול ליינט די תורה, אינו רואה פר ושעיר הנשרפים, ער זעהט נישט ווי מען פארברענט די פר און די שעיר אינדרויסן פון ירושלים, און די זעלבע זאך והרואה פר ושעיר הנשרפים, אינו רואה כהן גדול כשהוא קורא, פארוואס? ולא מפני שאינו רשאי נישט ווייל מען טאר נישט, אלא שהיתה דרך רחוקה ומלאכת שניהם שווה כאחת, נאר ווייל עס איז געווען א ווייטע וועג, און מען האט ביידע געטוהן די זעלבע צייט, און ממילא טעכניש נישט געווען מעגליך צו זען ביידע זאכן אויפאמאל.